מיר הויבן אן טון בעזר השם יתברך א נייעם פראיעקט אויף דערציילן סיפורי צדיקים, סיפורי חסידים, און פארשטייט זיך אז נאר סיפורים וואס עס איז יסודתם בהררי קודש וואס מיר האבן געהערט פון די רביים אדער סיפורים פון גדולי צדיקים וואס דער מקור איז א הונדערט פראצענטיגער מקור, און דערציילן סיפורים, און בעזר השם ס'עט זיין יעדן וואך א סיפור, און עס עט קומען א צייט וואס ס'עט זיין א לענגערער סיפור, עט עס זיין בהמשכים, איך עט פראבירן נישט צו מאכן עס צו לאנג, מסתמא ביז א דרייפערטל שעה די מערסטע יעדן מאל וואס מ'וועט דערציילן א סיפור. פאר מ'הייבט אן, נאר דערציילן אפאר עניינים וועגן די מעלה פון סיפורי צדיקים, און אם ירצה השם אין די קומענדיגע וואכן עט איך עט ממשיך זיין צו טרעפן מקורות די מעלה פון סיפורי צדיקים. פרידיגער רבי האט דערציילט א מעשה וואס ס'לערנט אונז ארויס וואס איז די מעלה פון א חסידישן סיפור. ס'איז געווען צוויי אידן וואס זענען וואס זענען געקומען צו דעם הייליגן ריזשינער און זיי האבן אים געגעבן א ס... און יעדער איינער האט אים געברענגט א ספר צו בעטן א הסכמה פון אים. דער דער איינער האט מחבר געווען א ספר פון חידושי תורה און דער צווייטער האט מחבר געווען א ליקוט אויף סיפורי חסידים. צום גרויסן וואונדער האט דער הייליגער רוזשינער געהייסן שרייבן זיין הסכמה צו דעם ספר פון די מעשות, פון די סיפורים, פאר מען שרייבט די הסכמה אויף די חידושי תורה. דאס איז איין ווארט, דערנאך פון די פון די גרויסע מעלה פון סיפורי חסידים איז דער צמח צדק, דער צמח צדק האט פארגלייכט די מעלה פון ציווי התורה לספר ביציאת מצרים און דער כח און די סגולה פון דעם סיפור ארויסצונעמען א חסיד פון דעם מצב וואס ער געפינט זיך, האט דער צמח צדק פארגליכן די מעלה פון א סיפור חסידי צו די מעלה פון יציאת מצרים. נאך מער פון דעם, דער אלטער רבי דער בעל התניא האט זיך אויסגעדריקט, ווען מיר האבן געהערט פון דעם רעבן פון דעם מעזריטשער מגיד דברי תורה, איז דאס געווען ביי אונז תורה שבעל פה, ווען מיר האבן געהערט פון דעם מעזריטשער מגיד א מעשה, א סיפור, איז דאס געווען ביי אונז תורה שבכתב. ר' הלל מפאריטשער האט זייער שטארק געהאלטן פון די פון סיפורי צדיקים סיפורי חסידים, און האט געזאגט אז די ערשטע צוויי ספרים פון חמשת חומשי תורה איז בראשית און שמות, וואס מערסטן פון זיי זענען סיפורי מעשיות, נאך וואס מען הערט וואס איז דא די הקדמה פון הערן סיפורים, יעמאלט קען מען לערנען תורה ווי ס'דארף צו זיין. נאך איין ווארט פון דעם פריערדיגן רעבן, פריערדיגער רבי האט דערציילט אז אין איינע פון די צייטן האט ער געברענגט צו זיין טאטן דעם רעבן נשמתו עדן, דעם רעבן רש ב, האט ער געברענגט א ביכל פון סיפורים, דער רבי רש ב איז געווען זייער צופרידן פון דעם און האט זיך אויסגעדריקט, איך בין מייקר דאס מער ווי דו וואלסט מיר געברענגט א כתב פון א רעבן. און דער פריערדיגער רבי האט זיך אויכעט אויסגעדריקט אמאל אז א פתגם חסידי איז זייער גוט, איז זיכער גוט, און א סיפור חסידי איז זיכער זייער וויכטיג. איז אויכעט באוואוסט דער ווארט וואס חסידים פלעגן אלעמאל זאגן אז ס'איז א סיפור פון בעל שם טוב מוצאי שבת איז א סגולה אויף פרנסה, עס איז דא א באוואוסטע ווארט פון דעם הייליגן רוזשינער וואס ער האט געזאגט אז אין דעם ווארט איז דא דריי לאו דווקא'ס, לאו דווקא מוצאי שבת נאר ווען מען דערציילט א מעשה, לאו דווקא פון בעל שם טוב נאר פון יעדן צדיק וואס מען דערציילט, און לאו דווקא אז ס'איז א סגולה אויף פרנסה נאר ס'איז א סגולה אויף אלע אנדערע זאכן אויכעט. מיר וועלן אנהייבן היינט מיט א. סיפור וואס דער פריערדיגער רבי דערציילט אין ספר השיחות תרצ ז, א זייער געשמאקער סיפור וואס כ'האב עס נישט געזען ביז לעצטנס, איך האב עס דעם ערשטן מאל געזען, און אנהייבן מיט א סיפור מיט א מעשה איז זייער גלייך צו אנהייבן א סיפור מיט דעם ענין וואס עס איז געווען דער סיפור ווי דער בעל שם טוב איז איז געבארן געווארן. דער פריערדיגער רבי דערציילט אזוי, ס'איז ידוע דער סיפור אז דער פאטער פון רש י האט געהאט א אבן טוב וואס מען האט עס ביי אים געוואלט קויפן פאר עבודה זרה, האט ער מאבד געווען דעם אבן טוב, האט עס מאבד געווען, האט עס ארויסגעווארפן, ער האט עס נישט געוואלט האבן, ובזכות זה האט מען אים געגעבן א זון ווי רש י. כמו כן איז ידוע אויך דער סיפור וועגן דעם בעל שם טוב'ס געבורטס, איז זייער גלייך צו אנהייבן מיט א סיפור ווי דער בעל שם טוב איז געבארן געווארן. דער פריערדיגער רבי האט דערציילט אזוי, דער מעזריטשער מגיד, הרב המגיד ממעזריטש האט געזאגט צום רעבן, צו דעם אלטן רעבן, איך וועל דיר זאגן א תורה,

און דער מגיד האט ממשיך געווען צו דערציילן דעם אלטן רעבן, דעם רעבנס עלטערן, דעם בעל שם טוב'ס עלטערן וואס האבן געהייסן ר' אליעזר ושרה, זענען געווען עקרים מלידה, זיי האבן געוואוינט אויף א ישוב און האבן געהאט פרנסה בשפע, און פון זיין פרנסה פלעגט ער נאר פארנוצן א קליינע טייל, די איבעריגע פלעגט ער אויסגעבן אויף הכנסת אורחים, יעדן שבת פלעגן ביי אים עסן צוואנציג צו דרייסיג אורחים. איינמאל שבת בייטאג איז נאך דער צווייטע סעודה געקומען אן אורח, אריין געקומען א אורח צום צום צו רבי צו רבי אליעזר שבת נאכן דאווענען נאך די צווייטע סעודה, כאטש עס איז געווען א וואונדער דאס אין אזא קליינעם יישוב זאל קומען אן אורח אינמיטן שבת, דאך, דאך האט ער ביי אים נישט געפרעגט ווער ער איז און פון וואנעט ער קומט, ער האט אים בלויז געפרעגט צו האט ער געמאכט קידוש. ס'איז געווען א וואונדער ווי קומט ער אריין אין אזא קליינע שטעטל, האט ער געדארפט זיין דא נעכטן ביינאכט אויכעט, ווי קומט ער אריין פלוצלינג יעצט אינמיטן שבת? און אז ער האט איהם געענטפערט אז נישט, ער האט נישט געמאכט קיין קידוש, האט ער איהם געגעבן קידוש מאכן, ווי אויך האט ער איהם געגעבן עסן, און האט איהם מכבד געווען ווי אלע איבעריגע געסט. די אורחים וואס זענען געווען דארטן פון פריערט, צוזעענדיג דאס, האבן זיי דעם באלעבאס מצער און מקנטר געווען, זיי האבן גענומען דעם רבי ישראל און האבן אים זייער מצער געווען, ס'טייטש, וואס הייסט דאס אז א וועלכער איז זיכער געקומען אום שבת מחוץ לתחום גייט ער אים מכבד זיין? ווי קומט דאס אז דו ביסט אים מכבד אזוי? אברהם אבינו וואס איז געווען דער גרויסער מכניס אורח שטייט אין מדרש אז נאכן עסן פלעגט ער הייסן די אורחים בענטשן און אז זיי האבן נישט געוואלט האט ער זיי ענג געמאכט. דער באלעבאס דער רבי אליעזר איז געווארן זייער ענג פון זייערע טענות. וואס טוט מען? איז ער אריין אין צימער און האט געוויינט. ער איז אריינגעגאנגען אין זיין צימער האט זיך פארמאכט און האט געוויינט. ער האט זיך גלייך דערמאנט אז דורך זיין אוועקגיין וועט דאך ווערן שווער און ענג דעם אורח. דער אורח זיצט צווישן אזויפיל מענטשן, אזויפיל אורחים, און ער הערט וואס זיי האבן געזאגט דעם רבי ישראל'ן, און ער וועט זיך פילן זייער ענג אז ער איז אוועקגעגאנגען. ער וועט זיך פילן דארטן עפעס א איבעריגער. האט ער זיך גלייך צוריקגעקערט צום אורח און האט אים מכבד געווען נאך מער ווי פריערט. און אזוי איז געווען אויכעט ביי שלש סעודות, האט אים זייער מקרב געווען און האט אים מכבד געווען מער ווי אלעמען. ער האט זיך געפירט, אט דער ר' אליעזר האט זיך געפירט, אז אלע אורחים וואס פלעגן ביי אים זיין שבת, פלעגן בלייבן ביי אים ביז זונטאג נאכמיטאג. אזוי האט ער זיך געפירט מיט דעם אורח אויכעט, ער האט אים געגעבן א גוטן געלעגער, ער האט אים געגעבן א גוטע בעט און ער איז דארטן געבליבן שלאפן מוצאי שבת. זונטאג נאכמיטאג אז דער אורח האט געדארפט אוועק גיין האט ער אים באגלייט, רבי אליעזר האט באגלייט דעם אורח, אט דעם וואס ער איז געקומען שבת נאכמיטאג אינמיטן שבת. אין וועג רופט זיך צו אים אפ דער אורח אז ער איז אליהו, אז ער איז אליהו הנביא. און אז מן השמים האט מען אים געשיקט צו פרואוון אים ווי אזוי וועט ער אים מכניס אורח זיין, ער האט אים מגלה געווען אז ער איז אליהו הנביא און מען האט אים געשיקט פון הימל, און ער האט אים געזאגט אז ער איז בייגעשטאנען דעם נסיון, אליהו הנביא האט אים געזאגט דו ביסט בייגעשטאנען דעם נסיון, און פאר זיין הכנסת אורחים וועט ער זוכה זיין צו האבן א זון. ווי געזאגט פריערט, דערציילט דער מגיד אז דער אז דער טאטע מיט די מאמע זענען געווען עקרים, זיי האבן קיין, ביידע זענען געווען עקרים מלידה, ס'איז נישט געווען קיין מציאות אז זיי ביידע זאלן קענען האבן קינדער, נישט דער ר' אליעזר און נישט נישט שרה. און ער האט אים געזאגט אז ער וועט זוכה זיין צו האבן א זון, און האט אים צוגעלייגט, ער האט אים געזאגט, איך וועל דיר זאגן א תורה, און אז דער זון וואס דו וועסט האבן וועט אלט זיין צוויי און א האלב יאר, זאלסטו אים איבערזאגן די תורה. וואס איז די תורה וואס אליהו הנביא האט געזאגט דעם רבי ישראל און האט אים געזאגט ווען ער וועט האבן א קינד זאל ער עס אים איבערחזר'ן, האט אים געזאגט אזוי, הוויה אלוקיך אלוקי השמים והארץ ממנו תירא, ומשום בריאה בעולם לא תירא מבלעדו יתברך, אז הוויה אלוקים אלוקי השמים והארץ פון זאלסט מורא האבן נאר פון דעם אייבערשטן וואס ער איז אלוקי השמים והארץ און פון קיין אנדער בריאה זאלסטו נישט מורא האבן נאר פון דעם אייבערשטן און דער אורח האט זיך מיט אים געזעגנט און א צייט ארום איז ביי דעם אידן געבארן געווארן דער בעל שם טוב. ממשיך זיין מיט נאך א מעשה וועגן דעם בעל שם טוב וואס דער פריערדיגע רבי דערציילט. פריערדיגע רבי דערציילט דאס אין אין יום ב' דחג השבועות בסעודה אין תר צדיק ו'. מ'וועט דערציילן די מעשה און נאכדעם וועט מען זען דער רבי דער רבי האט דערציילט די מעשה אויכעט אין יא אין שבת פרשת בהעלותך תשכ ח. ז, און דער רבי האט געגעבן א ביאור אויף די מעשה. מ'עט לערנען די מעשה קודם ווי דער פריערדיגער רבי האט דערציילט, דערנאך מיטן ביאור פון דעם ווי דער רבי דערציילט דאס און ווי דער רבי איז מוסיף אויף דעם. דער בעל שם טוב פלעג אלעמאל זעהר מקרב זיין די אנשים פשוטים, און דער מגיד האט געזאגט, אויב דער בעל שם טוב וואלט געוואוסט ווען ער איז געווען דא בעלמא דין, וואס וואס ער טוט אויף מיט זיין מקרב זיין די אנשים פשוטים, ווי ער ווייסט דאס יעצט ווען ער איז אין הימל, וואלט זיין קירוב געווען אין א א גאנצן א אנדערע סארט אופן, וואלט געווען אויף א סך א העכערן אופן, ובאמת דער קירוב פון דעם בעל שם טוב צו אנשים פשוטים איז געווען אויכעט אין א אופן פון למעלה מהשכל. אמאל איז דער בעל שם טוב געזעצן מיט די חבריא שלו אין א סעודת ראש חודש, יעדן ראש חודש האט דער בעל שם טוב געהאט א סעודה מיט די חבריא, איינמאל א ראש חודש איז דער בעל שם טוב געזעצן מיט די תלמידים, אין יענעם מאל אין יענעם ראש חודש איז דער בעל שם טוב געזעצן און עס איז געווען זייער קענטיג אויף אים אז ער איז עפעס אפגעטראגן, ער איז נישט אויפגעלייגט, ער איז נישט, ער האט אויסגעזען צובראכן און נישט נישט אויפגעלייגט. די תלמידים וואס האבן שוין געוואוסט. נאר ווען ס'טרעפט זיך אזא זאך ווי אזוי מ'קען מעורר זיין שמחה ביים בעל שם טוב, האבן זיי געטון. זיי האבן מסתם געזונגען ניגונים און זיי האבן גערעדט און זיי האבן געזאגט זאכן וואס זיי ווייסן אז דאס וועט צוריקברענגען דעם בעל שם טוב, ער זאל ארויסגיין פון דעם ענין פון סילוק און ער זאל ווערן אויפגעלייגט. אבער וואס זיי האבן געטון האט גארנישט געהאלפן. די תלמידים זענען געווען אין א גרויסן צער פון דעם. פלוצלינג איז אריינגעקומען א דארפסמען. וואס זיין נאמען איז געווען ר' דוד, און אזוי ווי ער איז אריינגעקומען אין דעם פלאץ וואו זיי זענען געזעצן מיט די סעודת ראש חודש, האט דער בעל שם טוב געביטן דעם גאנצן פנים זיינעם און ער איז געווארן בשמחה, און האט אים זייער מקרב געווען, און האט אים אוועקגעזעצט לעבן אים, און האט אים אויכעט געגעבן א שטיקל ברויט פון דעם וואס ער האט געמאכט א מוציא דער בעל שם טוב, און ער איז געווען זייער שטארק בשמחה. דער ענין וואס זיי האבן געזען האט געפועלט האט געפועלט אז די תלמידים האבן אלע אנגעהויבן טראכטן און אפילו דער מגיד דער הייליגער מגיד האט אויכעט געטראכט וואס טוט זיך דא? די גאנצע חבריא קדישא האט געטרייט צו צו ברענגען דעם בעל שם טוב צו מעורר זיין שמחה און זיי האבן נישט געקענט דא קומט אריין א איש פשוט ממש א איש פשוט וואס ער ווערט אנגערופן א כופרי א דארפסמען איז אריינגעקומען און ער האט עס אויפגעטון אז דער בעל שם טוב איז געווארן פרייליך. דער בעל שם טוב האט דאך ווען ער האט זיך דערוואוסט ווען ער האט געזען די הרהורי דברים וואס זיי טראכטן האט ער גענומען ר' דוד'ן האט אים געבעטן ער זאל אוועק גיין עפעס ברענגען האט אים אוועק געשיקט אויף א שליחות אז ער וועט אוועק גיין וועט דער בעל שם טוב קענען דערציילן פארוואס ער איז אים אזוי מקרב ווען ער איז אוועקגעגאן האט דער בעל שם טוב עס דערציילט אז ס'איז ידוע אז זיי ווייסן אז די פרנסה פון דעם ר' דוד איז אויף יעדן פרוטה ממש שוויצט ער און ער ארבעט זייער שווער. איין יאר האט ער צאמגעקליבן, א גאנצן יאר האט ער צאמגעקליבן, יעדן וואך, יעדן טאג האט ער אוועקגעלייגט אפאר פרוטות אויף צו קענען קויפן אויף סוכות א אתרוג מהודר. ער האט געהאט א געשמאק אויף א אתרוג און האט א גאנצן יאר זיך צוגעקליבן געלט און האט אוועקגעלייגט אויף צו קויפן א שיינעם אתרוג. ביז ער האט צאמגעקליבן דעם סכום, ער איז געפארן אין שטאט אריין פון דעם דארף און האט געקויפט א אתרוג מהודר ביותר. און ער איז געווען אין זייער אין א גרויסע שמחה, און ער איז אנגעקומען אין שטוב פאר סוכות האט ער געברענגט דעם אתרוג מיט א גרויסע שמחה, ער איז געווען א בלוטיגער ארימאן, און זיין ווייב איז געווען א מרת נפש, זי איז געווען א צובראכענע פרוי, וואס זי האט געוואוסט אז מ'דארף זיך מוטשען יעדן טאג מיט וואס צו גיבן עסן די קינדער, האט עס געפועלט אויף איר זייער שלעכט, ס'איז אים נישט נוגע דער מצב פון די קינדער פון שטוב, און ער גייט אויסגעבן אזויפיל געלט אויף א אתרוג, און מיט דעם פריידט ער זיך, ער איז אריינגעקומען מיט א גאנצע שמחה אין שטוב, און ס'באדערט אים נישט דער דוחק וואס ס'טוט זיך אין שטוב. פון גרויס ביטערקייט האט זי גענומען דעם אתרוג און זי האט אפגעבראכן דעם פיטעם. איז חוץ פון די געלט וואס ער האט אויסגעגעבן אויפן אתרוג, האט ער נאך געהאט זייער גרויסע מניעות אויף צו ברענגען דעם אתרוג, אויפן צוריק ווען ער איז געקומען מיטן אתרוג אויף צוריק פון די שטאט וואס ער האט עס געקויפט, האט ער געדארפט דורכגיין אין טיפע וואסער, עס איז געווען קלקול הדרכים, די וועגן זענען געווען צובראכענע וועגן, ער האט זיך געדארפט מוטשען צו גיין, ביז ס'איז אים אנגעקומען מיט זייער שוועריקייטן צו קומען צוריק אהיים, איז האט אריינגעלייגט אין דעם אזויפיל געלט, האט זיך געשלעפט א גאנצן יאר האט ער דאס געמאכט, און דא קומט די ווייב און זי ברעכט אפ דעם פיטום. בשעת ער האט דאס געזען, איז ער נישט געווארן אינגאנצן בכעס, ער איז נישט געווארן אויפגערעגט, ער האט א זאג געטאן, זי איז דאך גערעכט, מסתמא בין איך נישט ווערד, ווי קומט טאקע אזא איש פשוט ווי איך צו אזא מהודר'דיגן אתרוג? האט מסכים געווען מיט דעם וואס זי האט געטון, און ער איז נישט געווארן ברוגז, און פארקערט האט ער נאך געזאגט אז זי איז גערעכט, ווי קומט צו מיר איך זאל וועגן האבן אזא שיינעם אתרוג? מילא ער איז געבליבן אן א אתרוג אויף יום טוב וואס איז געווען ערב סוכות נאכמיטאג, וואס טוט מען דא? אזוי ווי עס איז געווען די צייט זייער קורץ, האט ער נישט געהאט קיין אנדערע עצה, נאר אזוי ווי די בני הכפרים האבן דאך נישט געקויפט אלע קיין אתרוגים, נאר דער איז געווען אפאר כפרים אפאר דערפלעך וואס איינע נאנט צום צווייטן האבן צוזאמען געקליבן געלט פון יעדן איינעם אביסל און געקויפט א אתרוג און ס'איז געווען א שותפות פון אלעמען. ס'איז געווען אזוי שפעט נאכמיטאג האט ער געדארפט האט ער געדארפט זיך משתתף זיין אין איינע פון די אתרוגים וואס וואס מ'האט געקויפט פאר די מענטשן און ער האט געוואלט האבן א חלק בזה ער האט געוואלט זיין ס'דארף דאך זיין א אתרוג דארף דאך זיין משלכם האט ער געדארפט האבן די געלט ער האט דאך אבער נישט געהאט גארנישט ער האט נישט געהאט אפילו קיין פרוטה נישט. און א משכון האט ער נישט געוואלט געבן ווייל זאלן נישט טראכטן און זאלן עה זאלן אים עס נישט מקנה זיין בלב שלם, הע דו ברענגסט מיר נאר א טאפ און פאר דעם ווילסטו איך זאל דיך ארייננעמען און נאך יום טוב זאלסטו מיר ברענגען די געלט, וואס האט ער געטון איז ער האט ער גענומען איינע פון די כלים פון שטוב און אוועק געגאנגען צו א א גוי צו א שכן און האט אים געגעבן דעם טאפ פאר א משכון און האט ער גענומען ביי אים געלט און ער געגאנגען און באצאלט און ער געווארן א שותף אינעם אתרוג פון דעם דארף. דער בעל שם טוב האט געענדיגט מיט די מעשה און האט געזאגט אז פון זמן פון די עקידה איז נישט געווען אזא נסיון במידה טובה. געוואלדיגע געוואלדיגע ווערטער, דער בעל שם טוב זאגט אז פון זמן אויף די עקידה איז נישט געווען אזא נסיון, א מענטש האט אפגעהארעוועט א גאנץ יאר, ער האט געוואלט מהדר זיין אין א אתרוג, און ער געגאנגען האט עס געברענגט און ס'איז אים דאך אנגעקומען דער צוריק קומען זייער זייער שווער. און פון נאכדעם נעמט די ווייב און זי צוברעכט דאס, איז ער גאר מצדיק דעם דין אויף זיך און ער זאגט אז זי גערעכט, און אזא איש פשוט דארף טאקע נישט האבן אזא אתרוג. איז נאכאמאל זאגן וואס דער בעל שם טוב האט מסיים געווען, אשר מזמן העקידה לא היה נסיון כזה במידה טובה, פון די עקידה פון אברהם אבינו האט געוואלט מאכן די עקידה צו יצחק'ן, איז נישט געווען אזא נסיון אין א מידה טובה. און דערפאר האט ער אים מקרב געווען און האט אים ארויסגענומען פון די מצב וואס ער איז געווען און ער איז געווארן פרייליך, דאס האט דער בעל שם טוב דערציילט די תלמידים צו אוועקנעמען זייערע הרהורים אז ווי קומט דאס אז זיי האבן פרובירט אלע זאכן צו מאכן דעם בעל שם טוב פרייליך אים ארויסנעמען פון די מצב וואס ער איז געווען ווי דער לשון איז ער איז געווען אין א אופן פון סילוק אפגעטראגן און דער מענטש האט עס יא געטון. און דער רבי און דער פריערדיגער רבי ענדיגט צו די מעשה אז דער זיידע דער רבי מהרש ווען ער האט דערציילט די מעשה צו צו דעם טאטן צו דעם רבי נשמתו עדן האט ער מסביר געווען אז דאס איז וואס ס'שטייט אין פסוק אין בהעלותך שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו בהשגחה פרטית איז היינט די פרשה פון בהעלותך עס שטייט שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו וואס מ'טייטשט דאס אנכי בקרבו של משה וואס מיינט דאס? איז דער פריערדיגער רבי מסביר, נראה הכוונה, שעל ידי רגלי, משה רבינו זאגט שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי, מיינט דאס די אנשים פשוטים וואס זיי זענען די בחינת הרגליים, זיי זענען פועל אז ס'זאל זיין אנכי מי שאנכי בקרבו של משה צדיק הדור שהוא בחינת הראש. נאכאמאל, שש מאות אלף רגלי העם

דער צדיק הדור. מיט דעם פארענדיגט דער פריערדיגער רבי די מעשה, און ווי געזאגט פריער האט דער רבי דערציילט די מעשה אין תשכ ח אין שבת פרשת בהעלותך, פונקט די פרשה פון די וואך, און דער רבי פרעגט אפאר שאלות און דער רבי איז מחדש זייער א געשמאקע זאך אין די מעשה. דער פריערדיגער רבי האט דערציילט די מעשה אין שבועות, וואס איז דער טעם וואס ער האט עס דערציילט דווקא אין שבועות, זאגט דער רבי בפשטות ווייל דאס איז די יארצייט פונעם בעל שם טוב, דערפאר האט ער דערציילט א מעשה פון בעל שם טוב. און דער סיפור איז אויכעט קשור מיט מתן תורה, ווייל ביי מתן תורה שטייט דאך אז הקדימו ישראל נעשה לנשמע, וואס אויף דעם וואס אויף דעם שטייט דער פסוק אין משלי און די גמרא אין שבת זאגט אז אויף דעם שטייט דער פסוק תומת ישרים תנחם, וואס מיינט דאס אז די תמימות פון א איש פשוט רעדט זיך וועגן תומת ישרים תנחם אז די אידן האבן געטון אויף א אופן וואס איז נישט בדרך כלל וואס מען זאגט נעשה קודם לנשמע קודם זאגט מען לאז מיר הערן און דערנאך זאגט מען אז כ'וועל הערן איך וועל זען אז איך קען עס טון וועל איך עס טון די אידן האבן מקדים געווען נעשה לנשמע איז דאס תומת ישרים תנחם תמימות פון א איש פשוט דערפאר האט דער רבי דערציילט די מעשה וואס איז די מעלה פון א איש פשוט וואס דער רבי דוד איז נישט געווארן אינגאנצן אויפגערעגט און ער האט עס מצדיק און מצדיק געווען דעם דין אויף זיך. אמנם, בא, דער רבי זאגט אבער א שאלה, עס איז דאך דא אסאך, עס איז דאך דא כמה וכמה סיפורים מיט אנשים פשוטים, פארוואס האט דער פריערדיגער רבי אויסגעקליבן דווקא דעם סיפור צו דערציילן שבועות? ואדרבה, לכאורה דער סיפור איז מער שייך צו עם דערציילן אין סוכות, עס רעדט זיך דאך וועגן א אתרוג, האט דער פריערדיגער רבי עס געדארפט דערציילן אין סוכות נישט אין שבועות. אויכעט דער ניסיון העקידה איז מער קשור צו סוכות, ער האט דער בעל שם טוב האט דאך געענדיגט אז אז אז דאס וואס ער האט געטון איז מזמן העקידה נישט געווען אזא ניסיון במידה טובא, איז דאך עס געווען סוכות, ווייל די עקידה איז דאך געווען בראש השנה. דער רבי ברענגט אראפ פון פסיקתא רבתי אז די עקידה איז געווען ראש השנה, און שטייט דאך כל ענייני ראש השנה קומען לידי גילוי בסוכות, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה דאס וואס עס שטייט תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, וואס איז בכסה אין ראש השנה קומט ארויס אין סוכות, און מ'קען מוסיף זיין צו דעם וואס דער רבי האט געזאגט צו פארשטיין בעסער, אז אינטערעסאנט ס'ברענגט זיך אין די שיחות און אין אנדערע ערטער אז די צוויי טעג ראש השנה קומט אויס לאמיר זאגן שבת און זונטאג, קומט אויס שמחת תורה אויכעט שבת און זונטאג, ווען ס'קומט אויס ראש השנה קומט אויס די זעלבע טעג שמחת תורה, וואס מ'קען אויפטון ראש השנה מיט תהלים און מיט בכיות און מיט תשובה און מיט אלע קבלת המלכות, קען מען אויפטון שמחת תורה מיט טאנצן און מיט שמחה. זאגט דער רבי וויבאלד אז די עקידה איז געווען ראש השנה, און כל ענייני ראש השנה קומען ארויס בגילוי בסוכות, ממילא האט עס א שייכות אויכעט צו סוכות, איז סיי מ'רעדט וועגן א אתרוג, און סיי מ'רעדט וועגן די עקידה, האט עס געפאסט מער צו דערציילן אין סוכות ווי אין שבועות. ויש לומר, זאגט דער רבי, דער רבי פארענטפערט עס, דער רבי זאגט און ברענגט א ראיה פארוואס האט ער עס דערציילט דווקא אין שבועות. והנה בשבועות ישנם שלושה עניינים, אין שבועות איז דא דריי עניינים, א' ס'איז דא מתן תורה, ב' איז דא די הסתלקות פון דוד המלך ווי די ירושלמי זאגט אין גמרא ביצה, און דרײַ, ג' הסתלקות הבעל שם טוב, ווי דער פרידיגער רבי ברענגט אין ליקוטי דיבורים אז די הסתלקות הבעל שם טוב איז געווען דעם ערשטן טאג ראש השנה דעם ערשטן טאג שבועות, וסיפור זה קשור לשלושתם, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער פרידיגער רבי האט דאס דערציילט אין שבועות, וויבאלד אז אין שבועות איז דא דריי זאכן, מתן תורה, הסתלקות פון דוד המלך און הסתלקות הבעל שם טוב האט ער דערציילט די מעשה. און דער רבי גייט אויסרעכענען די אלע דריי זאכן, מתן תורה, מתן תורה היה על ידי הקדמת נעשה לנשמע, ווי איז געווען מתן תורה? דורך הקדמת נעשה לנשמע, וואס דאס איז דאך פארבונדן ווי געזאגט פריער, מיט תומת ישרים תנחם, דער ביטול און די תמימות פון א איש פשוט ווי געזאגט פריער. די צווייטע זאך איז הסתלקות דוד המלך, דער איד וואס רעדט זיך וועגן אים די מעשה האט דער איש פשוט האט געהייסן ר' דוד, און מען זעט אויכעט די זעלבע זאך, אז ביי דוד המלך איז אויך געווען דער ענין פון ביטול. ווי עס שטייט, דוד המלך זאגט אליין אין תהילים, קאפיטל קל"א, אם לא שיוויתי ודוממתי, ודוממתי, וואס מיינט דאס? אז ער האט געזאגט אויף זיך בדוגמת, אז בדוגמא ווי א דומם. די זעלבע זאך אויכעט ביי דעם ר' דוד וואס ער, דער מיט אים איז געווען די מעשה, איז געווען בטל בתכלית. די דריטע זאך איז הסתלקות הבעל שם טוב, ס'דאך א מעשה וואס האט פאסירט מיט'ן בעל שם טוב. אבער פון דעסוועגן זאגט דער רבי איז נאך אלץ נישט מובן וואס איז דער קשר פון א אתרוג צו שבועות. זאגט דער רבי מיר האבן זייער א געשמאקן קשר מיט דעם אתרוג פון שבועות, עס וועט ווערן אינגאנצן פארשטאנדיג, ווי געזאגט פריער ס'רעדט זיך וועגן מתן תורה, מתן תורה איז געווען דורך הקדמת נעשה לנשמע, רעדט זיך אויך וועגן א איש פשוט, הסתלקות דוד המלך, דוד המלך איז נסתלק געווארן אין שבועות און זיין נאמען איז געווען דוד אויכעט, און דוד המלך זאגט אם לא שויתי ודוממתי, די הסתלקות פון בעל שם טוב, די מעשה איז דאך פון בעל שם טוב, וואס איז פאסירט ביים בעל שם טוב. זאגט דער רבי, מען דארף אבער פארשטיין אויך וואס איז דער ענין פון אתרוג אין שבועות. אלא, רז"ל אמרו, די גמרא זאגט אין שבת, למה נמשלו ישראל לתפוח, פארוואס זענען די אידן געגליכן צו א עפל, לומר לך, מה תפוח פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע, אזוי ווי ביי א עפל, איז קודם וואקסט די פירות דערנאכדעם וואקסן די בלעטער, אזוי איז אויכעט די אידן האבן מקדים געווען נעשה לנשמע, בדרך כלל וואקסט דאך קודם די בלעטער דערנאכדעם די פירות, און דא ביי דעם עפל וואקסט קודם די פירות דערנאכדעם די בלעטער, אזוי אויכעט די אידן, מען זאגט זיי האבן נישט געזאגט קודם נשמע איך וועל הערן וואס דו ווילסט האבן פון מיר דערנאכדעם וועל איך זען צו איך קען עס טון, נאר זיי האבן געזאגט הקדימו נעשה לנשמע, דערפאר זענען זיי נמשל צו א תפוח. והקשו התוספות, תוספות פרעגט א געוואלדיגע קשיא, הרי אנו רואים שתפוח גדל כשאר אילנות, מען גיט א קוק אויף א עפל, ווען ס'וואקסט, וואקסט קודם די בלעטער, דערנאכדעם וואקסט דער עפל. ותרצו און תוספות ענפערט, שתפוח היינו אתרוג, מען מיינט נישט דא קיין עפל, מען מיינט א אתרוג. ווי קומט דאס אז א אתרוג זאל זיין די פירות פאר די בלעטער? דער אתרוג איז פריו קודם לעליו, ביי דעם אתרוג איז טאקע די פירות פאר די בלעטער. פארוואס? שטייט דאך אתרוג

ממילא איז דאך דער אתרוג פארבונדן מיט כללות ענין פון מתן תורה, דער ענין פון הקדמת נעשה לנשמע. איז פארשטאנדיג ווי קומט אריין אויכעט דער אתרוג אין דעם סיפור פון שבועות, און דער רבי ברענגט ארויס א לימוד און א מוסר השכל. דער סיפור לערנט אונז אז מ'זאל נישט טראכטן אז די אז די מעלה פון א איש פשוט איז בלית ברירה, איך האב נישט קיין ברירה זאג איך אז דער איש פשוט איז א חשוב'ער מענטש, והיינו וויבאלד אז ער האט נישט קיין אנדערע מעלות זאג איך אז איז פשיטות אויכעט א מעלה. ווי אזוי אבער אויב איינער האט אנדערע מעלות, זאג איך נישט אז פשיטות אז אז אז תמימות און פשיטות איז א מעלה, זאגט דער רבי קומט די מעשה און דערציילט אונז אז עס איז נישט אזוי, דווקא דורך דעם וואס ר' דוד איז געגיין און האט געבענטשט אויף א אתרוג א פשוט און האט גענומען און נישט געווארן ברוגז און האט געגיין האט געליען געלט מיט א משכון ביי א גוי און האט געגיין האט געווארן א שותף פון א אתרוג א פשוט וואס די אנשי הכפר וואס די וואס די מענטשן פון דעם דארף האבן געקויפט האט עס געפועלט א מורא'דיגע שמחה ביים בעל שם טוב, און ער איז געשטאנען אין אזא גרויסן נסיון נישט צו ווערן אויפגערעגט, נישט צו שרייען און נישט צו זאגן זאכן וואס מען דארף נישט. מה שאין כן ווען ער וואלט געהאט א אתרוג מהודר וואלט ער דאך נישט געהאט, די אלע זאכן וואלטן נישט פאסירט ביי אים.